ברוך השם, מסכת תענית, דף י', עמוד א', די ערשטע שורה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, ארץ ישראל נבראת תחילה, איז ס'ערשטע געווארן באשאפן ארץ ישראל, וכל העולם כולו נברא לבסוף, נאכדעם איז געווארן באשאפן די גאנצע וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, עד לא עשה ארץ, איידער דער אייבישטער האט געמאכט ארץ די לאנד וחוצות און און די אויסענווייניגסטע זע איך פון דעם ארט אז סתם ארץ מיינט מען ארץ ישראל דאס איז דער עיקר און צוליב ארץ ישראל איז געווארן אלעס באשאפן. נאך א זאך, ס'דא א חילוק פון ארץ ישראל ביז דער גאנצער וועלט, ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, די השפעה וואס גייט פון ארץ ישראל גייט פון דעם אייבערשטן אליין, ווי איז לשון פון פסוק, עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. וכל העולם כולו, און די גאנצע וועלט, על ידי שליח, דאס הייסט די השפעה וואס גייט אויף די וועלט גייט דורך די שרים וואס די אנדערע לענדער האבן, דורך פון די אומות העולם, סגייט דורך מזלות, שנאמר שטייט אין פסוק, הנותן מטר על פני ארץ, דער אייבישטער גיט רעגן אויף דער ערד, ושולח מים על פני חוצות, אז דארט ווערט עס אפילו נישט אנגערופן מיט דעם לשון מטר, ס'ווערט אנגערופן מיט דעם לשון מים. נאך א זאך, א דריטע זאך, ארץ ישראל שותה מי גשמים, ארץ ישראל דאס איז דער וואסער פון גשם, וואס דאס איז דער ענין פון ברכה, וכל העולם כולו, און די גאנצע וועלט, מתמצית, רש"י האט דא א גירסא מתמצית, רש"י'ס גירסא איז דא א משיורי תמצית, תמצית איז די טייטש אויסקוועטשונג, דאס וואס בלייבט איבער פון דעם אויסקוועטשונג, שנאמר שטייט אין פסוק הנותן מטר על פני ארץ, נאך א פערדע זאך, ארץ ישראל שותה תחילה, טרינקט דאך פריער ארץ ישראל, וכל העולם כולו און די גאנצע וועלט לבסוף שנאמר ווי שטייט אין פסוק הנותן מטר על פני ארץ דער אייבישטער גיט דעם רעגן אויף דעם לאנד וגומר משל מיר קענען דאס פארשטיין מיט א משל לאדם שמגבל את הגבינה ווען איינער וויל מאכן קעז נוטל את האוכל, נעמט ער די עסנווארג, און מניח את הפסולת, און ער לאזט איבער די פסולת, איז די זעלבע זאך, די גאנצע וועלט לגבי ארץ ישראל איז אבער פסולת, מיר וועלן זען, דער מהרשא ברענגט דא אראפ א רשבא וואס ער זאגט פשט אויף דער גמרא, ארץ ישראל נבראת תחילה כולי, כל אלה הדברים, די פיר זאכן וואס ווערט דערמאנט אין גמרא למעלת ארץ ישראל נאמרו, עס ווערט גערעדט די מעלה פון ארץ ישראל כמפורש באורך וואס ווערט דערמאנט באריכות בדברי עיין יעקב בשם הרשבא, ואקצר בזה, איך וועל זאגן א קיצור פון דעם רשבא, והוא, דאס איז אזוי, שהשגחתו יתברך ברוך הוא, די השגחה פון אייבערשטן איז בכל דבר אויף יעדע זאך, אבער יותר בארץ ישראל, מערער איז דאס אויף ארץ ישראל, מבשאר ארצות פארוואס כי הוא אלוקי הארץ אזוי ווערט דער אייבישטער אנגערופן ועל כן דעריבער נקראת סתם ארץ ארץ ישראל ווערט אנגערופן מיט דעם לשון ארץ ארץ איז פון לשון רצון כי חפצו ורצונו בה דער רצון פון אייבישטן איז וועגן ארץ ישראל ועל כן אמר דעריבער זאגט די גמרא נבראת תחילה שהיא עיקר ארץ ישראל איז דער עיקר ושאר הארצות טפלים, שטייט דאך אזוי רשי זאגט דאך גלייך אין אנפאנג בראשית אז די וועלט איז געווארן באשאפן וועגן די אידן, און וועגן איז דאך אויך די טייטש די אידן דאך זייער לאנד ארץ ישראל, על כך נקרא חוצות די גאנצע וועלט, והישב בהשגחת ארץ ישראל בענין מטר, ער טוט דא דערמאנען וועגן רעגן, וחשב,
זאל זיין וחשב, שמשקה ארץ ישראל בעצמו. די השפעה פון רעגן אויף ארץ ישראל איז דורך דעם אייבערשטן אליין, כי היא נחלתו, דאס איז זיין נחלה וחבלו, ושאר ארצות און אנדערע לענדער משקה על ידי שליח, ווער איז דער שליח? דהיינו שרי אומות של מעלה, יעדע פאלק האט דאך א שר למעלה, ומזלות שלהם איז אותם חלק השם, זיי האט דער אייבערשטער אפגעטיילט לכל העמים, אז די השפעה גייט דורך זיי. ועוד חשב, והישב שטייט בהשגחת ארץ ישראל שהיא שותה מי גשמים, נאר ארץ ישראל איז מי גשמים, און די אנדערע פעלקער, די אנדערע לענדער איז מתמצית, ווי איז דאס די ראיה? ומפיק ליה ער לערנט עס אפ מדשני בארץ ישראל, בארץ ישראל שטייט אנדערש, לכתוב בארץ ישראל שטייט לשון מטר, ובחוצות לשון מים, כאילו אינם מי גשמים, די גאנצע וועלט איז נישט קיין מי גשמים, רק מים בעלמא וואס דאס קומט שיורי תמצית, והוסיף עוד דארץ ישראל שותה תחילה כו' הנה נאמר, שעיקר ארץ ישראל איז דער עיקר פון דער וועלט, ושאר ארצות טפלים, ס'איז אויך א גרייז, ס'דארף שטיין טפלות ארצות איז דאך א לשון נקבה, כמו שאמר שארץ ישראל נבראת תחילה כו', ומייתי משל לאדם שמגבל כו', והוא משל לג' דברים, ס'איז א משל צו די דריי זאכן שזכר האט דערמאנט במעלות גשמים, שבארץ ישראל, הוא משל שנוטל אוכל תחילה, אז דאס אז ער נעמט דער אוכל הוא משל ששותה תחילה, יעצט ומניח הפסולת הוא משל לשתייה שמניח התמצית לאחרים, דהיינו א תמצית לאזט מען איבער לאחרים על ידי שליח דורך א שליח. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, פריער געווען אין גמרא א מחלוקת דער רעגן רב לעזער זאגט, דאס איז וואס די וואלקנס טוען נעמען וואסער פון די ימ'ען, פון למטה, און רבי יהושע זאגט, ס'איז פון אויבן, פון הימל. האט מען געפרעגט א קשיא אויף רב לעזער'ן, אויב ס'איז וואסער פון ים, ס'איז דאך געזאלצן, און געזאלצענע וואסער דארף נישט מאכן וואקסן, האט ער געענטפערט, אז די וואלקנס מאכן עס זיס. איז דער מהרש"א זאגט אז ס'איז א דבר ידוע, די חכמים, די די די חכמי עולם ווייסן די פשט אין די מחלוקת, אמר מר, אז רב לעזער זאגט ממתקין הן בעבים, זיי ווערן זיס אין די וואלקנס, מנא ליה, פון וואנען ווייסט ער עס. דאמר ר' יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, ר' יצחק בר יוסף זאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, כתיב חשכת מים עבי שחקים, די פינסטערניש פון וואסער, די דיקקייט פון וואלקנס, וכתיב און עס שטייט אין שמואל שטייט חשרת מים עבי שחקים. די גיסינג פון וואסער, די דיקייט פון די וואלקנס. די קאפיטל תהלים י"ח און די זעלבע קאפיטל איז פארהאנען אין שמואל ב', ס'איז די זעלבע זאך נאר ס'איז אביסל אנדערש, מיט דער זאך האבן מיר דא אויך א שינוי, אין תהלים שטייט חשכת מים און אין שמואל שטייט חשרת מים. שקול כף, נעם די כ' פון דעם ווארט חשכת. ושדי אריש, און זאלסט עס לייגן אויף דעם ווארט חשרת, ווי זאל איך עס לייגן? נישט לעבן די רי"ש, נאר צווישן די ח' און די שי"ן, וקרי ביה וועסטו ליינען חכשרת, פארוואס זאגט ער שדי אריש, אין אמת'ן טו איך דאך דאס אוועק לייגן די כ' לייג איך דאך לעבן די שי"ן, נאר די רי"ש איז דאך דא די ר' איז נאר פארהאנען אין חשכת, אבער א שי"ן איז דאך דא אין ביידע ווערטער, און דו וועסט ליינען חכשרתו, ווי דער מהרש"א זאגט אז די ח'ס בייט זיך מיט א ה', וועל איך ליינען הכשרתו, אז די טייטש איז אז די עבי שחקים זיי טוען צוגרייטן די וואסער אז די וואסער זאל זיין פרוכטבאר, זאל נישט זיין זיס.

זעירין מוהי איז ווינציג וואסער, חשוך ענני, אז ס'איז פינצטערע וואלקנס, סגיין מוהי, איז דא אסאך וואסער. פון וואנען נעמט ער דאס? ער נעמט דאס פון דעם פסוק וואס ס'שטייט דארטן חשכת מים, אז ס'איז ווי מ'זאגט צו פארפינצטערט, אויב ס'איז דא חשכת ס'פינצטערט מים, איז דא אסאך וואסער, ממילא ווייס איך פון דעם אויך אז אויב ס'איז נישט חשכת נאר אויב ווי מען זאגט עס איז נהור ענני איז דעמאלט איז ווינציג וואסער כמאן אזלא ווי ווער וועט אויסקומען הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מים עליונים די אויבערשטע וואסער במאמר הם תלויים די וואסער האלט זיך מיט די מאמר השם, און דאס געפינט זיך אין די לופטן, עס רוהט נישט אויף קיין שום זאך, נאר ס'איז צוזאמענגענומען און ס'איז אויף איין ארט, און עס הענגט מיט די מאמר פון אייבערשטן. ופירותיהן, און פון זיי איז דא פרוכטן, שטענדיג אז ס'איז דא א פרוכט איז דאך די טייטש, די עצם זאך בלייבט ווייטער איבער ווען א בוים גיט פרוכטן, דער בוים איז דער זעלבער בוים, נאר כסדר גייט ארויס פון דעם פרוכטן, איז דא אויכעט ווען עס גייט ארויס פון דארטן וואסער, אבער פון דארט פעלט גארנישט ניט קיין וואסער, ווי מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא האבן מיר געלערנט. די גמרא ברענגט אראפ דעם פסוק אז ס'איז שטענדיג קובה מלא מים, אז אין הימל געפינט זיך שטענדיג די וואסער מיטן זעלבן צאל, עס ווערט גארנישט ניט ווינציגער, פלג אלקים מלא מים, תנא פריער דף ח' עמוד ב', כמין קובה יש ברקיע, ס'איז דא ווי א געצעלט, שממנו גשמים יוצאים, און שטענדיג איז עס ווידער מלא מים, דעריבער זאג איך מיט דעם משל פון פירות, רש"י זאגט, פון די שווייס און פון די וואסער פון דארטן, פון דעם טוט פון די זיעת המים רעגנט, אבער פון יענע וואסער פעלט גארנישט ניט, און רש"י דערמאנט טאקע דעם פסוק פלג אלקים מלא מים, און דאס איז טייטש ופירותיהן מי גשמים, שנאמר שטייט אין פסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ, וואס זשע זעהן מיר פון דא אז פון וואנען גייט דער רעגן אז דער רעגן גייט פון אויבן כמאן ווי ווער איז דאס כרבי יהושע ווי רבי יהושע ורבי אליעזר ער זאגט א פסוק גייט זאגן ההוא במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב דער פסוק דערציילט אז מפרי מעשיך תשבע הארץ און מען רעדט נישט וועגן רעגן אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט כל העולם כולו די גאנצע וועלט און מתמצית גן עדן היא שותה, פון דעם וואס פרעסט זיך אויס פון גן עדן טוט עס טרינקען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ונהר יוצא מעדן, תנא, מיר האבן געלערנט מתמצית בית כור, אז איך האב וואסער גענוג אנצוטרינקען א בית כור, א בית כור איז די גרויס דרייסיג סאה, אין א כור איז דא דרייסיג סאה,

בלייבט איבער א זעכציגסטל בלייבט איבער, ווי די גמרא וועט ווייטער דא זאגן, אז די וועלט איז א זעכציגסטל פון דעם גן עדן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, ארץ מצרים הויא ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה, מצרים איז גרויס פיר הונדערט פרסה פיר הונדערט פרסה, והוא אחד משישים בכוש, ס'איז א זעכציגסטל פון כוש, וכוש אחד משישים בעולם, כוש איז א זעכציגסטל פון דער וועלט, ועולם אחד משישים בגן, איז א זעכציגסטל פון דעם גארטן, וגן אחד משישים לעדן, ס'איז דא גן עדן, דער גן פון דעם עדן, ועדן אחד מסמ"ך לגיהנם, נמצא קומט אויס כל העולם כולו די גאנצע וועלט ככיסוי קדירה ווי א דעקל פון א טאפ לגיהנם לגבי דעם גיהנם, ויש אומרים און אנדערע זאגן גיהנם אין לה שיעור, ויש אומרים און אנדערע זאגן עדן אין לה שיעור, אמר רב אושעיא האט רב אושעיא געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק. דער פסוק גייט דארט ארויף אויף בבל, שוכנת, דו רוסט על מים רבים, אויף אסאך וואסער, רבות אוצרות, האסטו אסאך רייכטומען. מי גרם לבבל, ווער האט גורם געווען צו בבל? שיהו ס'זאל זיין אוצרותיה די סטארעדזשעס מלאות בר, פול מיט תבואה, רש"י האט א אנדער גרסה אן אנדער טייטש אינגאנצן, שירבו אוצרותיה, אז זיי האבן אסאך אוצרות, און מען מיינט נישט בלויז פון תבואה, נאר רש"י זאגט שקנו עושר, אז עס דארט דא וואקסט און ס'איז דארט דא א רייכטום אין אנדערע זאכן. הווי אומר זאג, מפני ששוכנת, ווייל בבל רוהט על מים רבים, אויף אסאך וואסער. אמר רב, האט רב געזאגט, עתירה בבל, בבל איז רייך, דחצדא, מען קען שניידן די תבואה אין פעלד בלא מיטרא, אן רעגן אויכעט, ווייל ס'איז א פייכטע ארט און ס'איז גענוג פון דעם פייכטקייט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, נקיטינן, מיר ווייסן טובעני, אז בבל איז א ארט ווי עס איז דארטן א טיפע ארט ס'איז דארט פייכט, ולא יובשני ס'איז נישט קיין טריקענער ארט, דא קומט אויס ווי מיר לערנען יעצט אז אביי איז א המשך צו דעם וואס רב האט געזאגט, און ס'איז זייער שווער וואס הייסט נקיטינן ס'איז דאך א זאך וואס מען זעט עס, נאר ווי דער ערוך לערנט, דער ערוך לערנט אנדערש, דער ערוך זאגט אז אביי זאגט א באזונדערע זאך נקיטינן, מיר ווייסן וואס איז בעסער, בעסער איז טובעני, אז ס'איז דא צופיל פייכטקייט איז בעסער ולא יובשני, אז ס'זאל נישט זיין טרוקן, רש"י לערנט נישט אזוי, רש"י לערנט נקיטינן גייט ארויף אויף בבל, אז ס'איז המשך צו פריער, אבער לויט דעם ערוך איז עס א באזונדערע זאך, רש"י. זאגט די משנה, בג' במרחשוון, דריי טאג אין חשוון, שואלין את הגשמים, הייבט מען אן צו זאגן ותן טל ומטר לברכה. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זאגט בשבעה בו, זיבן טאג אין חשון הייבט מען אן צו בעטן אויף רעגן, ט"ו יום אחר החג, זיבן טאג אין חשון איז פופצן טעג נאך סוכות, פארוואס? כדי שיגיע אחרון שבישראל, כדי ס'זאל קומען דער ווייטסטער פון ארץ ישראל זאל אהיימקומען לנהר פרת, צום טייך פרת. די גרעניץ פון ארץ ישראל אויף צפון זייט ווייסן אנדערע נישט, די גרעניץ פון ארץ ישראל אויף צפון איז זייער ווייט, דאס ציט זיך ביז פרת,

גמרא, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, הלכה כרבן גמליאל די הלכה איז ווי רבן גמליאל, תניא, מיר האבן געלערנט, חנניה אומר, חנניה זאגט, ובגולה, אין גלות, אויסער ארץ ישראל, איז הייבט מען אן צו זאגן ותן טל ומטר, ווארט מען עד שישים בתקופה, ביז די זעכציג טאג בתקופה, דאס ווארט תקופה מיינט מען סיזען, ביי דער זון איז דאך נישט פארהאנען קיין חדשים, ביי דער זון איז פארהאנען נאר סיזענס, די סיזענס דאס האט צו טון די זון איז תקופת תשרי איז נאכדעם וואס ס'איז תקופת תשרי ווען ס'האט זיך אנגעהויבן א תקופה איז א פערטע חלק פון דעם יאר, א תקופה האט מען דאך געלערנט איז איין און ניינציג טעג מיט זיבן א האלבע שעה, פיר מאל איין און ניינציג מיט זיבן א האלבע איז דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג מיט זעקס שעה, דאס איז דאך די יאר פון די ימות החמה, איז רעגן האט דאך צו טאן, די געוואקסן האט דאך צו טאן מיט די חמה און מיט די זון, דעריבער הייבט מען אן ווארט מען ביז דעם זעכציגסטן טאג פון דער תקופה, אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, הלכה כחנניה, די הלכה ווי חנניה. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והא בעו מיניה משמואל מ'האט געפרעגט פון שמואלן אין גולה אין גלות מאימת פון ווען מדכרינן טוט מען דערמאנען ותן טל ומטר אמר להו האט זיי שמואל גענטפערט מכי מעיילי ציבי ווען מען ברענגט אריין די האלץ לבי טבות צו דער מענטש וואס הייסט טבות רישבא רישבא ער איז געווען א פאנגער פון עופות. איז דעמאלט ווען ער טראגט שוין אריין די האלץ איז א סימן מען גרייט זיך שוין צו דעם רעגן, נאכדעם טוט מען עס ארייננעמען. זאגט ער א צווייטע צייט, זאגט די גמרא, ווער זאגט א צווייטע צייט? דילמא קען זיין אידי ואידי חד שיעורא, די שיעור פון שישים בתקופה און די שיעור ווען מען ברענגט אריין די האלץ צו טבות רישבא די זעלבע שיעור. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט יום שישים, דער זעכציגסטער טאג נאך די תקופה, כלפני שישים, דאס האט דעם דין ווי פאר די זעכציג, איידער עס ענדיגט זיך די זעכציג, דאס הייסט אז ווען הייב איך אן צו דערמאנען דעם איין און זעכציגסטן? אדער כלאחר שישים, אז דער טאג האט שוין דעם דין ווי שפעטער, אז דעם זעכציגסטן טאג הייבט מען שוין אן צו זאגן ותן טל ומטר. תא שמע, רב אמר, רב זאגט, יום שישים כלאחר שישים, דער זעכציגסטער טאג איז כלאחר שישים, מען דארף דעמאלט שוין זאגן אין זעכציגסטן טאג, ושמואל אמר און שמואל זאגט יום שישים כלפני שישים, דער זעכציגסטער טאג איז פריער, ווען הייבט מען אן צו זאגן ותן טל ומטר אין איין און זעכציגסטן? אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, וסימנך, א סימן האסטו, עילאי בעו מיא, די וואס זענען אויף א הויך ארט דארפן וואסער, ער מיינט צו זאגן רב, רב האט פריער געוואוינט אין ארץ ישראל, שטייט דאך כי אתא רב לבבל, פריער וואו איז ער געווען? אין ארץ ישראל, איז לויט רבן זאגן מיר אז יום שישים כלאחר שישים, א סימן זאלסט נישט אויסבייטן אז לויט רבן הייבט מען אן צו זאגן אין זעכציגסטן טאג. יעצט תתאי, שמואל וואס שמואל איז געווען פון בבל, לא בעו מיא, דארף מען נישט קיין וואסער, און לויט אים הייבט מען אן צו זאגן א שפעטערדיגן טאג, ער זאגט אז דער זעכציגסטער טאג האט דעם דין ווי פריער אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, הלכתא, די הלכה איז, יום שישים, דער זעכציגסטער טאג, כלאחר שישים, אז דעם זעכציגסטן טאג הייבט מען אן צו זאגן. אזוי ווי רב, אבער מען זעהט דאך שוין אין גמרא א סימן, און מען ווייסט דאך שוין אז רב זאגט מען הייבט אהן פון איין און זעכציגסטן טאג, דער רבינו חננאל האט א צווייטע גרסה אין גמרא, ער איז גורס אזוי, רב אמר כלפני סמך, לויט רב'ן האט דער זעכציגסטער טאג כלפני סמך, מען הייבט אהן מארגן, און שמואל אמר כלאחר סמך, אויב אזוי וואס איז דער סימן? וסימנך עילאי בעו מיא, תתאי לא בעו מיא, פירוש, נהרדעא אתריה דשמואל, נהרדעא די ארט פון שמואלן, והוא גבוה, ס'איז א הויך ארט, והן מבקשים מים, הייבן זיך אן די זעצן פון פארקערט, י, וסורא אתריה דרב, און והיא און דאס איז לגבי נהרדעא, תתאה, והם אינם מבקשים מים, כלומר כיוון שאין א.
ניק פון א מים, יא דו וועסט זיין געזאגן די וואסער מיט קיימא מצלא, אבער אויף דער גמרא די הלכה איז דאך אזוי ווי ר' פפא, מיר פירן זיך דאך אז דעם זעכציגסטן טאג, דער ראש און דער רבי אין שלחן ערוך איז זייער לאנג מאריך וועגן דער קשיא פון ראש, ער פרעגט א קשיא, מיר פסק'ענען און מיר פירן זיך אזוי אז מען הייבט אן צו זאגן ותן טל ומטר דעם זעכציגסטן טאג נאך די תקופה, בשלמא אין בבל, בבל איז א ארט וואס איז דארט זייער א פייכט ארט, א טיפע ארט ווי מען האט פריער געלערנט אין גמרא, ביי זיי דארף מען ערשט האבן דעם רעגן שפעטער, נאך מער עס קען זיין אז אין בבל טוט מען פארזייען שפעטער, מען טוט פארזייען שפעטער, אבער דא ביי אונז, וואס ביי אונז טוט מען דאך פארזייען חצי תשרי, איז דאך זיכער ביי אונז דארף מען דאך האבן דעם רעגן פריער, אויב דער רעגן וועט נישט זיין פריער, ווער וועט די די זרע וואס מען טוט פארזייען וועלן אויפעסן דארט די די די עופות די שרצים וואס איז דארט דא אין פעלד, איז לכאורה וואלט געדארפן אויסקומען אז ביי אונז זאל מען אנהייבן צו בעטן אויף רעגן אזוי ווי ארץ ישראל, ז' מרחשוון, אדער אפשר נאך פריער, בשלמא אזעלכע סארט זאכן וואס איז דא א מחלוקת, לכאורה איז דאך דא דא א מחלוקת פון ארץ ישראל מיט בבל, אין ארץ ישראל זאגט מען ווען ז' במרחשוון, אין בבל זאגט מען ערשט זעכציג טאג נאך די תקופה, עס איז אסאך שפעטער, איז דאך נישט די טייטש דא אז ס'איז א מחלוקת, ווען ס'איז א מחלוקת אין איסור והיתר און טומאה וטהרה זאגן מיר אז דער עיקר איז. תלמוד בבל און מיר פסק'נען ווי בבל, אבער דא איז דאך נישט קיין מחלוקת, לו יצוייר אז אין בבל זאלן מיר דארפן האבן די רעגן פריער, וואלט מען דאך דארט אויך געזאגט פריער, פארוואזשע טוען מיר זיך פירן ביי דער זאך אזוי ווי בבל, איז קיין תירוץ אויף דעם זאגט קיינער נישט, נאר דער תירוץ איז מיר פירן זיך דאך אזוי, פון דעם קען מען זען אז אסאך תקנות וואס די חכמים האבן מתקן געווען איז כאטש זיי האבן געזאגט א טעם, נאר א חוץ דעם טעם איז דא נאך אנדערע טעמים אויכעט, ווייל אויב מיר זאלן זאגן אז נאר דאס איז דער טעם, פארוואזשע פירט מען זיך דאך דאך אזוי? בעטן דאך נישט פאר ארץ ישראל, ווייל אויב מיר זאלן בעטן פאר ארץ ישראל, אין ארץ ישראל הייבט מען אן צו בעטן, ותן טל ומטר אין ז' חשוון, און ז' חשוון גוט פון ארץ ישראל איז דא פאר אונז אויכעט גוט. זאגט די משנה, הגיע י"ז במרחשוון ולא ירדו גשמים, ס'איז געקומען זיבעצן טאג אין חשוון ס'האט נישט גערעגנט, מיר האבן דאך פריער געהאט א מחלוקת אז ר' מאיר זאגט דער רעגן יורה האט דריי צייטן, דער ערשטער רעגן איז דריי טאג אין חשוון, דער צווייטער איז זיבן טאג אין חשוון, און דער דריטער איז זיבעצן, אז ס'איז שוין געקומען די דריטע צייט ולא ירדו גשמים, ס'האט נישט גערעגנט, התחילו היחידים מתענין, איז די יחידים, די מענטשן וואס זענען דארפן זיין וואס זיי זענען, אויסגעצייכנט מיט זייערע מעשים, די תלמידי חכמים, זיי הייבן אן צו פאסטן ג' תעניות, דריי תעניות, מאנטאג און דאנערשטאג און מאנטאג, אוכלים ושותים משחשכה. ביי א נאכט פריער מעגן זיי עסן, ס'איז נישט אזוי ווי יום כיפור און תשעה באב וואס מען דארף א נאכט פריער אויך פאסטן, ניין מען מעג עסן ביינאכט ומותרין במלאכה, מען מעג ארבעטן וברחי אפילו משחשכה, יא וברחיצה, מען מעג זיך וואשן ובסיכה שמירן נעילת הסנדל אנטון שיך ובתשמיש המיטה, הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, ס'דא א מחלוקת, רב יוסי זאגט די צייטן זענען שפעטערדיגע, רב יוסי זאגט זיבעצן און דרײַ און צוואַנציק און ראש חודש כסלו, אז ס'איז געקומען ראש חודש כסלו וואס אפילו לויט דעם שפעטסטן איז שוין דורכגעגאנגען דריי צייטן און עס רעגנט נישט, בית דין גוזרים שלש תעניות על הציבור, די בית דין גוזר אז די גאנצע ציבור זאל פאסטן. אוכלים ושותים משחשכה מען מעג עסן די נאכט פריער ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ווייל ווייטער וועט זיין אז עברו אלו ולא נענו נאך די דריי איז מען נישט געווארן גענטפערט איז מען נאך גוזר תעניתים און ביי די אנדערע תעניתים איז עס נאך הארבער אפילו ווי תשעה באב אז מען א נאכט פריער טאר מען אויך נישט עסן און ס'איז אסור במלאכה רשי. הגיע שבעה עשר, אוכלים ושותים משחשכה, ווען עס ווערט נאכט מעג מען עסן, שאין ס'נישט די דין, אוכלים מבעוד יום כיום הכיפורים ותשעה באב איז נישט אזוי די דין. גמרא, פרעגט די גמרא מאן יחידים, ווער הייסט דאס יחידים? אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט רבנן, די רבנן הייסן יחידים. ואמר רב הונא נאך האט רב הונא געזאגט יחידים מתענין שלש תעניות די יחידים פאסטן דריי תעניתים שני וחמישי ושני מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס גייט ער מיר דערציילן מיט דעם וואס ער זאגט אז די תעניתים זענען מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג תנינא מיר האבן דאך געלערנט אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי דער ערשטער תענית זאל נישט זיין דאנערשטאג מאנטאג און דאנערשטאג איז דער ענין פון פאסטן איז דאך, ווייל דעמאלט איז דאך ימי הדין, און מען זאל ממתיק זיין די דינים, אבער אנהייבן פאסטן דאנערשטאג קען מען נישט, פארוואס? שלא להפקיע את השערים, מען זאל נישט מאכן קלענער די מאסן, דער סדר איז אמאל געוועזן, ס'איז געווען א מאס, די מאס קאסט לאמער זאגן א דאלער, אויב די פירות זענען געווארן טייערער האט מען נישט געבעטן פאר דער מאס מער ווי א דאלער, נאר מען האט געמאכט אז די מאס זאל זיין א קלענערע, איז בעסער מען קען עס אפשר זאגן אז מ'מאכט נישט שערים נאר את השיעורים, די שיעורים די מאסן פארוואס וועט ווערן א פארוואס וועט ווערן א יקרות, מענטשן וועלן זען אז מען וועט פאסטן דאנערשטאג און מענטשן וועלן איינקויפן מיטאמאל אי וואס מען דארף האבן די סעודה נאכן תענית און אי מען וועט איינקויפן אויף שבת וועט מען זאגן זע נאר מענטשן טוען מאכן אזא מין רעזערוו מסתמא מען האט מורא פאר א הונגער האט מען מורא וועט מען ספעקולירן מען וועט הייבן די פרייזן אלא נאר ווי די סדר שלש תעניות הראשונות שני וחמישי ושני וואס איז דערציילט דערמאן? אלא נאר די סדר איז שלש תעניות הראשונות שני וחמישי ושני. איז דאך א קשיא וואס טוט מיר רב הונא דערציילן, זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען הני מילי ציבור, דער ציבור הייבט נישט אן צו פאסטן דאנערשטאג, אבל יחיד לא, ביי א יחיד וואלט איך געוואלט מיינען איז נישט אזוי דער דין, קא משמע לן ביי יחיד איז אויך אזוי, תניא נמי הכי אין א ברייתא האט מען אויך אזוי געלערנט, כשהתחילו היחידים להתענות ווען זיי הייבן אן די יחידים צו פאסטן, מתענין פאסטן זיי שני וחמישי ושני, ומפסיקין בראשי חדשים, זיי האקן אפ ראש חודש, ובימים טובים הכתובים במגילת תענית, און אין די טעג וואס שטייט אין מגילת תענית אז דעמאלט טאר מען נישט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אל יאמר אדם תלמיד אני, איינער זאל נישט זאגן איך בין א תלמיד, איני ראוי להיות יחיד, איך וועל זיך נישט שפירן ווי א תלמיד חכם, איך בין נאר א תלמיד. אלא כל תלמידי חכמים יחידים, יעדער איינער קען זיך פירן ווי יחידים, אז ס'איז א ענין פון צער האב איך נישט קיין מורא פאר גאווה, איזה יחיד ואיזה תלמיד, וואס הייסט א יחיד און וואס הייסט א תלמיד, יחיד מיינט מען כל שראוי למנותו פרנס על הציבור, איך קען אים מאכן א מנהיג אויף דעם ציבור, תלמיד איז כל ששואלין אותו דבר הלכה, מען פרעגט אים א דבר הלכה בלמודו אין זיין לערנען, ואומר און ער זאגט, ואפילו במסכת דכלה, איז דא אין דעם, רש י דא טייטשט עס נישט אפ, נאר אויף א אנדערע ארט טייטשט רש י אפ, אפילו אין מסכת כלה, וואס דאס טוהן אנדערע מענטשן זענען נישט בקי, ס'איז אין דעם נישט דא קיין חריפות, דאך ווייסט ער דיע זאך, דעמאלט ווערט ער אנגערופן א תלמיד. אבער א פרנס על הציבור קען מען נאך נישט זיין, א יחיד איז א גרעסערע מדריגה, תוספות וויל דארט טייטשן אין שבת אפילו מסכת דכלה אז די כלה שטאמט פון דעם ווארט, מ'האט דאך געפלעגט דרש'ענען די שבתים פאר יום טוב'ן, און דיע דרשה ווערט אנגערופן ירחי כלה, אז ער איז בקי אין אלע זאכן וואס מ'האט אים דעמאלט געפרעגט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, נישט יעדער איינער וואס ער וויל זיך מאכן ווי א יחיד אז ער זאל פאסטן, ווי איידער מ'האט גוזר געווען תענית על הציבור זאל ער פאסטן, נישט ער קען זיך דאס נישט אלעמאל מאכן, און נישט יעדער איינער תלמיד עושה, נישט יעדער איינער וואס ער וויל זיך פירן ווי א תלמיד חכם קען זיך פירן, ס'דא זאכן וואס שטייט ביי א תלמיד חכם, א תלמיד חכם איז מדקדק אויב עס בייט זיך איבער די העמד טוט ער זיך עס איבערבייטן, צו עס שטייט אונטערן בעט פון א תלמיד חכם געפינט זיך גארנישט ניט נאר שטעק שיך, צו עס שטייט ספעציעלע מלבושים האבן תלמידי חכמים, נישט יעדער איינער קען זיך עס מאכן. איז דאך דא דא צ דברי רבי מאיר, אזוי לערנט רבי מאיר, איז דאך דא דא צוויי זאכן, זיך צו מאכן א יחיד, דאס איז א ענין פון צער, זיך זיך צו מאכן ווי א תלמיד, דאס איז דאך שוין א ענין פון שבח. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, עושה, ער וויל זיך מאכן ווי א יחיד, קען ער זיך מאכן. וזכור לטוב, לפי שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו, קומט אויס רבי יוסי קריגט נאר אויף וועלכן? ער קריגט נאר אויף יחיד. רש י האט א צווייטע גרסה אויכעט, אז עס שטייט דארטן אזוי כל אדם, אבער רש י ברענגט אראפ די גרסה פון אונזער גמרא אויכעט, התלמידים עושים עצמם יחידים, אזוי האט רש י א גרסה, אז דער תנא קמא לערנט די תלמידים מאכן זיך ווי יחידים, דער תנא קמא רעדט נישט פון מאכן זיך א תלמיד, נאר פון יחידים. אט אין דער גירסא אין גמרא רעדט דער תנא קמא אז מען טאר דארט אין תנא קמא טאר מען זיך נישט מאכן קיין יחיד, מען קען זיך נישט מאכן קיין תלמיד, אין רשי ווי רשי איז גורס שטייט אין רשי התלמידים עושים עצמם רעדט מען נאר וועגן יחידים, יעצט האמער א דריטע ברייתא תניא אידך, אין א נאך א ברייתא האבן מיר געלערנט, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה תלמיד עושה דברי רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט מען וויל זיך מאכן א יחיד קען מען זיך נישט מאכן און א תלמיד קען מען זיך נישט מאכן, רבי שמעון בן גמליאל אומר, במה דברים אמורים, ווען ביסטו גערעכט בדבר של שבח, ער וויל זיך פירן ווי א תלמיד חכם, אנטון די מלבוש פון א תלמיד חכם, נישט יעדער איינער קען דאס אנטון, צו זיך פירן מיט אנדערע זאכן, אבל בדבר של צער, ער וויל גיין פאסטן, אזוי ווי די יחידים האבן מיר דאך געלערנט הייבן אן צו פאסטן שני וחמישי ושני, עושה מעג ער מאכן וזכור לטוב, און עס איז דאך א מעלה, שאין שבח הוא לו, עס איז דאך פאר אים נישט קיין שבח, אלא צער הוא לו, פון די זאך וואס דער מענטש האט צער וועט ער נישט האבן קיין גאווה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, מי שהיה מתענה על הצרה ועברה, ער האט געפאסט וועגן א צרה און די צרה איז אוועק געגאנגען, על החולה, ער האט געפאסט אויף א קראנקן, ונתרפא, און ער איז געווארן אויסגעהיילט, און דער זעלבער דין איז אם מת החולה, איז דער דין, הרי זה מתענה ומשלים, דארף ער פאסטן ווייטער, ומשלים, ומשלים איז די טייטש, אויב ער האט אויף זיך גענומען צו פאסטן עטליכע תעניתים, דארף ער די אנדערע תעניתים אויכעט פאסטן. אז דעם תענית ער דארף משלים זיין איז דאך זיכער, שטייט דאך הרי זה מתענה. פארוואס? ווייל אויב נישט וועט עס אויסקוקן ווי ער האט געמאכט א תנאי, אויב דאס וועט זיין, פאסט איך. ער מאכט א תנאי מיט דעם אייבערשטן, און אויב נישט, וויל איך נישט פאסטן. ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין, איינער גייט פון א ארט וואס דארט פאסט מען נישט, גייט ער אויף אזאן ארט וואס דארט האט די בית דין גוזר געווען א תענית אויפן ציבור, הרי זה מתענה עמהן, זאל ער אויך פאסטן אל יפרוש מן הציבור, ווען ער גייט ממקום שמתענין, ער איז געווען אויף א ארט ווי מען פאסט, גייט ער למקום שאין מתענין, הרי זה מתענה, זאל ער פאסטן אזוי ווי מען האט זיך געפירט ביי אים ומשלים, און ער דארף משלים זיין די אלע תעניתים וואס מען האט דארט גוזר געווען, שכח ואכל, ער האט פארגעסן און ער האט געגעסן ושתה און געטרינקען, אל יתראה בפני הציבור, זאל ער זיך נישט ווייזן וועגן ציבור אז ער האט געגעסן. ואל ינהיג עידונין בעצמו, ער זאל זיך נישט פירן זאגן ווייל איך האב געגעסן וועט ער זיך שוין אלעס נאכגעבן, שנאמר שטייט אין פסוק ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, אמר להם יעקב לבניו, יעקב האט געזאגט צו זיינע קינדער, אל תראו עצמכם איר זאלט זיך נישט ווייזן, כשאתם שבעים, ווען איר זענט זאט, איך טייטש דאס ווארט תתראו פון לשון רוה, זאט, זאלט זיך נישט ווייזן לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל, כאטש איר האט דאך נאך תבואה, דאך זאלט איר זיך פאר זיי אזוי נישט ווייזן, כדי שלא יתקנאו בכם, כדי זיי זאלן נישט האבן אין אייך קנאה. אל תרגזו בדרך, יוסף האט אנגעזאגט זיינע ברידער אל תרגזו בדרך, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, אמר להם יוסף לאחיו, יוסף האט געזאגט צו זיינע ברידער, אל תתעסקו בדבר הלכה, אויפן וועג זאלט איר זיך נישט פארנעמען מיט א הלכה זאך, שמא תרגזו עליכם הדרך, טאמער וועט ווערן דער וועג אויף אייך אין כעס, ס'איז אזא משל, אז איר וועט רעדן א דבר הלכה, דערוויילע וועט איר פארבלאנדזשען, וועט עס אויסזען ווי דער וועג האט אייך פארטריבן, תוספות ברענגט אראפ א מדרש וואס דער מדרש זאגט פארקערט, אל תפסיקו מדבר הלכה, מען זאל נישט אויפהערן, אבער ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן איז נישט דא קיין סתירה פון מדרש אויף אונזער גמרא, אז ס'איז א חילוק וועט די גמרא ווייטער זאגן צו לערנען לעיוני, לעיוני זיך אריינטוהן און לערנען טאר מען נישט ווען מען קען בלאנדזשען, אבער למיגרס דאס קען מען יא. פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מען זאל נישט עוסק זיין א דבר הלכה, והא דאך אמר רבי אלעאי בר ברכיה, רבי אלעאי בר ברכיה האט געזאגט, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך, צוויי תלמידי חכמים וואס ס'גייען אין וועג, ואין ביניהם דברי תורה, און ס'איז נישטא צווישן זיי קיין דברי תורה ראויים לישרף, זע איך דאך פארקערט גאר, אז ווען מען גייט אויפן וועג דארף מען יא עוסק זיין אין דברי תורה, און דאס וואס שטייט שני תלמידי חכמים, אין אמת'ן אין מסכת אבות שטייט דאך המהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו, נאר די טייטש איז אזוי, לערנען דארף אפילו א יחיד דארף אויך נישט גיין לבטלה, נאר דער עונש וואס עס שטייט דא ראויים, דער עונש איז געזאגט געווארן אויף צוויי, ווייל על יצייר צוויי זענען עוסק בתורה, איז דאך שכינה שורה ביניהם, און יעצט זענען זיי גורם אז דאס זאל נישט זיין. פון וואנען לערן איך עס אפ? שנאמר שטייט אין פסוק ויהי המה הולכים, דאס שטייט אליהו מיט אלישע'ן זיי זענען געגאנגען, הלוך ודבר, זענען געגאנגען און זיי האבן גערעדט, והנה רכב אש וסוסי אש, א רייטוואגן פון פייער, פערד פון פייער, ויפרידו בין שניהם, און ס'האט פונאנדערגעטיילט צווישן זיי ביידע, טעמא דאיכא דיבור, דעריבער זאגן מיר אז די אש האט זיי נישט מזיק געווען, ווייל ס'איז געוועזן הלוך ודבר, זיי האבן גערעדט אין לערנען, הא ליכא דיבור, אויב אבער מ'זאל נישט רעדן אין לערנען, ראויים לישרף, וואס האסטו פריער געזאגט אז יוסף האט געזאגט די ברידער אז זאלן נישט עוסק זיין בדבר הלכה? זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, הא למיגרס הא לעיוני, לערנען חזר'ן א זאך דאס דארף מען אויפן וועג, אבער מעיין זיין אין א זאך דעמאלט דארף מען נישט, במתניתא תנא, אין א ברייתא האבן מיר געלערנט, ער האט זיי אנגעזאגט, אל תפסיעו פסיעה גסה, איר ווילט דאך מסתמא וואס פריער אהיים גיין זאגן דעם טאטן אז עוד יוסף חי, דאך זאלט איר ניט שנעל לויפן, והכניסו חמה לעיר, איר זאלט אריינברענגען די זון אין שטאט,

די א מענטש שטעלט גרויסע טריט, נוטלת נעמט עס צו אחד מחמש מאות, איינס פון פינף הונדערט ממאור עיניו, פון די אויגן של אדם פון א מענטש. איז רעדט שוין אויף דעם תוספות, דארף אויסקומען אז א מענטש וועט גיין פינף הונדערט פסיעות גסות זאל ווערן צוגענומען די גאנצע ליכטקייט, מען זעט דאך ס'איז נישט אזוי, וויל תוספות אין אנפאנג זאגן אז די ערשטע פסיעה גסה נעמט צו א פינף הונדערטסטל, און די צווייטע נעמט צו א פינף הונדערטסטל פון דעם וואס איז געבליבן, און אזוי ווייטער, אבער תוספות פירט אויס נישט אזוי, נאר תוספות זאגט, פארוואס זאל זיין א חילוק פון דעם ערשטן פסיעה גסה, פון דעם ערשטן גרויסן טריט ביז דעם שפעטערדיגן, זאגט תוספות, נאר די ערשטע פסיעה. נעמט צו שאדט, אבער שפעטער אז מ'איז שוין איינגעוואוינט איז כיוון דדש דש, אדער די שוועריקייט איז נאר דער אנפאנג כל התחלות קשות. והכניסו חמה לעיר, מ'זאל אריין גיין אין שטאט דעמאלט ווען די זון שיינט נאך, כדרב יודא אמר רב, ווי רב יודא האט געזאגט פאר רב'ס וועגן. דאמר רב יודא אמר רב, רב יודא האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, לעולם יצא אדם בכי טוב, א מענטש וויל ארויסגיין פון דער שטאט, זאל ער ערווארטן ארויסצוגיין בכי טוב, טוב ווערט אנגערופן די ליכטיגקייט, ווייל עס שטייט וירא אלוקים את האור כי טוב, ויכנס בכי טוב, און ער זאל אויך אריינגיין אין אוונט, זאל ער אויך אריינגיין ווען ס'איז נאך ליכטיג, זאגט דער רש י אויף דעם דריי טעמים, איינמאל בייטאג איז נישט דא ליסטים אויפן וועג, אדער א צווייטע טעם איז מען קומט אריין א פרעמדע שטאט און ס'איז דארט דא גריבער שפאלטן זאל ער נישט אריינפאלן, און נאך א זאך ווען מען קומט אריין ביינאכט אין א שטאט קען מען אויף אים מרגל זיין און מאכן אויף אים א בלבול אז ער איז א מרגל אדער ער איז א גנב. שנאמר, שטייט אין פסוק, הבוקר אור, ווען ס'איז געווארן ליכטיג, והאנשים שולחו, איז האט מען אוועק געשיקט די מענטשן, זע איך דאך פון דא אז זיי זענען ארויס געגאנגען פון דער שטאט בכי טוב, איז די זעלבע זאך דארף מען אויכעט אריין גיין אין שטאט בכי טוב. אמר רב יהודה אמר רב חייא, האט רב יהודה געזאגט אין נאמען פון רב חייא, המהלך בדרך, ווען איינער גייט אויף א וועג, אל יאכל יותר משני רעבון, זאל ער נישט עסן מער ווי מען עסט אין א הונגער יאר, ער זאל עסן ווינציג, אין א הונגער יאר שטייט ווייטער אין גמרא אפילו דער וואס האט צו עסן זאל זיך ווי מען זאגט זיך משתתף זיין מיטן צער מיט דעם ציבור, דער מאירי זאגט מיט דעם לשון, דער אייבישטער איז עוסק בחורבנו של עולם און דו גייסט זיך בויען, איז די זעלבע זאך איז ווען מען גייט אויף א וועג אפילו ווען ס'איז א זאטע יאר זאל מען נישט עסן מער ווי אין א הונגער יאר, מאי טעמא? וואס איז דער טעם? הכא דא, אה, וואס הייסט דא? דא לערנט מען דאך תלמוד בבלי, און אז מען זאגט הכא מיינט מען דא אין בבל. תרגימו האט מען ערקלערט משום מעיינא, איז רש י טייטשט צוויי טייטשן דאס ווארט מעיינא, איין טייטש איז ס'פון לשון בני מעיים, ווען מען עסט אסאך און מען וואקט טוט עס פארשאטן, איז עס פון לשון בני מעיים פון די קישקעס, נאך א טייטש זאגט דער רש י אז ס'איז פון לשון מעיין, קוואל, אז ס'זאל נישט האבן קיין שילשול און ס'זאל נישט שופך זיין די בני מעיים איינער צו די אנדערע. במערבא אמרי אין ארץ ישראל האט מען געזאגט א צווייטן טעם, משום מזוני, ווען מען גייט אויפן וועג און מען קען נישט קריגן צו קויפן קיין עסן איבעראל, דארף מען זיך אויסרעכענען מיט די שפייז, מאי בינייהו? וואס איז די חילוק פון די צוויי טעמים? איכא בינייהו, ס'איז דא א חילוק, דיתיב בארבא, ער גייט אויף א שיף, דער טעם פון מזונות איז פארהאנען, נאר ווער ווייסט ביז ווען ער וועט אנקומען דארף ער קארגן די שפייז כדי ער זאל נישט הונגערן, ווי איז אבער דער טעם וועגן מעיינא? דא איז נישט פארהאנען ווייל ער וואקט דאך נישט, אי נמי, אדער ס'קען אמאל זיין פארקערט, דקאזיל מאוונא לאוונא, ער גייט פון דארף צו דארף, דאס הייסט אזוי, עסן קען מען קריגן צו קויפן, איז אלץ דעם טעם פון עסן, דארף ער נישט מצמצם זיין די שפייז, אבער דער טעם פון מעיינא האט מען יא מורא. דערציילט די גמרא, רב פפא, כל פרסה ופרסה, יעדן פרסה וואס איז געגאנגען אכיל האט ער געגעסן חדא ריפתא, איין שטיקל ברויט, קסבר ווייל ער האלט משום מעיינא, דער טעם איז ס'זאל נישט פארשאטן די בני מעיים, און ער האט פאר דעם נישט מורא געהאט. האט געגעסן אסאך.